אחת השיחות דהתוועדות י ג תשרי תש מ ז. בהמשך להנל און אויכעט ווי שוין גערעדט במשך די לעצטע התוועדות'ן איז דאך דער גאנצער יאר הייבט זיך אן מיט א שבת יום טוב של ראש ראש השנה שחל להיות בשבת וואס שבת איז דאך אויכעט א ענין מלכתחילה אריבער ניטאָ קיין ענין של מלאכה, קיין ענין של יגיעה, און אפילו קיין ענין של עסק, ביז אפילו ניט קיין ענין של טירדה, וואָרום בא שבת בא מנוחה, דאַרף ער זיך האָבן מנוחת הנפש. און אף על פי כן איז ניט סתם ס'דאָ צרכיו, נאָר אדרבה מצוה תורת חיים, האט אנגעזאגט במילא האט זיך געזאגט מבקש לפי כוחו האט אנגעזאגט אז זאל זיין מענגו במאכלו ובמשקהו ובכל ענייניו ובכל צרכיו ביז ניט נאר אין עצב בו נאר ס'איז דווקא א ענין של עונג וואס דאס איז דער עונג השבת ידוע די שקלא וטריא פון עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. איז דאך אבער דאס צוזאמען מיט דער אנזאג פון לוו עלי ואני פורע, וואס דאס איז דאך אויכעט דער דיוק עלי, וואס דאס איז אויכעט מוסיף דעם דיוק, אז דאס איז נאך מערער ווי די הגבלה ווי מען האט געגעבן די מדידה מלמעלה, נאר מען זאגט עלי, נאך העכער דערפון, ואני פורע, ס'איז א זיכערע זאך. במכל שכן וקל וחומר אז מצווה לאחרים לעשות, אז מ'דארף באצאלן א חוב על אחת כמה וכמה אז ואני, דער אייבערשטער איז זיכער פורע זיין, און וועט פורע זיין, כעניינו בכל ענייני פון תורה איז דאס דווקא מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ובלשון, זעלבן תוכן מיט אן אנדער לשון, דווקא אין אן אופן פון סבר פנים יפות און מראה פנים שוחקות לכולם כמדובר כמה פעמים, וואס דאס איז דער ענין פון שבת און דערנאך פון דעם ראש איז דער ראש משפיע בכל עניני השבת בכל עניני השנה בכל ימי השנה על אחת כמה וכמה אז מען קומט אים זאגן. וועגן ענין פון עשה שבתך חול זאגט ער רחמנא ליצלן ס'ערשט געווען ראש השנה יום טוב ראשון וואס דאס איז דער עיקר מן התורה און די ער האט נישט געבלאזן קיין שופר פארוואס האט ער נישט געבלאזן דערפאר וואס דאס איז דערפאר שבת האט ער זיך געפראוועט שבת אין אן אופן פון א מצוות עשה מן התורה וואס מצוות היום בשופר איז דאך א סימן אז ער האלט דעם שבת מיטן גאנצן שטורעם, על אחת כמה וכמה א דבר פשוט אין שולחן ערוך, אתה מחויב לענגו ביז אין אן אופן המענג את השבת, מיט אלע פירושים איז ער דאס זיכער מקיים, וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג כמוזכר לעיל דא אויכעט דער קשר פון מלכתחילה אריבער, אט דאס איז די הנהגה פון שבת, וויבאלד אז אין עצב בה, און נאך מער אז אין דאגה בה, און נאך מער כל מלאכתך עשויה, וואס דאס איז דאך די הדגשה וואס מען זאגט כל מלאכתך עשויה, לאו דווקא אט די מלאכה וואס איז פארבונדן מיט זיין אכילה ושתי' און מטה מוצעת און שולחן ערוך, נרות דולקות, וכיוצא בזה, דאס איז נישט כל מלאכתך. נאָר כּל מלאכתך עשויה, ער האָט ניט קײנע מלאָכה װאָס נאָך ניט פֿאַרענדיקט. װאָס איז דאָס נוגע צו עונג שבת? איז דאָס נוגע, װאָרעם אױב בײַ אים טומלט זיך, אַז ס'איז דאָ אַ מלאָכה ניט פֿאַרענדיקט, קאָן ער ניט האָבן קײן מנוחת-הנפֿש, ובא שבת בא מנוחה. במילא דאַרף זײַן בײַ דיר כּל מלאכתך עשויה, ביז עס װערט אַ ענין און אַ דין אין שולחן-ערוך. און דאס כאמור איז מען דערנאך ממשיך אזא מין הנהגה בכל השנה כולה, קען מען זיך פרעגן א שאלה היתכן ס'דארף דאך זיין שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזרע כרמך, זאגט מען גיי מלכתחילה אריבער, אז גיי מלכתחילה אריבער איז ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם, דאס שטייט טאקע אויף לעתיד לבוא איז דאך ידוע דער משל און די דוגמא פון דעם בעל ההילולא, אז בשעת מען איז מקיים א מצוה איצטער, האט מען שוין דעם שכר אין א קעסטל, וואס די קעסטל איז טאקע חתומה, אבער דעם קעסטל מיט דעם מפתח, די שליסל וואס מען קען עפענען דעם קעסטל, גיט מען דאס אפ צו דעם מקיים המצוה. במילא וואס האט ער וואס צו דאגה'ן? בשעת ער האט די קעסטל מיטן מפתח, און נישט ער האט עס באופן וואס דאס איז חס ושלום היפך הרצון, איז די שאלה צו קענען נוצן די מפתח, מען זאגט ניין, דער בעל הרצון און דער מצוה הרצונות האט עס אים אליין אפגעגעבן דעם קעסטל מיטן מפתח מיט די כל הענינים וואס ליגן אין דער קעסטל. און דערנאך האט אנגעזאגט ס'איז נישט א דבר סתום, ער האט אים אנגעזאגט טאקע נישט דעם גאנצן שכר, ס'איז אבער גענוג דעם שכר וואס מ'האט אים אנגעזאגט אז ס'ליגט אין קעסטל, אז דאס אליין זאל שוין ברענגען מנוחה ועונג, אף על פי וואס דער גודל העונג און עצם העונג עדן איז לא ראתה אלוקים זולתך, ער האט אבער דערצו שוין אויכעט די הכנה לזה, דעם גן בעדן. וואס דאס איז אויכעט דער קשר אויכעט מיט ראשית השנה, וואס אזוי איז אויכעט כמדובר כמה פעמים וויבאלד אז דער בכסה איז בשבת, און דערנאך זאגט מען אז ליום חגינו ווען דאס ווערט נתגלה, ווערט נתגלה אלץ וואס איז געווען אין דעם בכסה, איז דאך פארשטאנדיג אז מדי שנה בשנה דארף נתגלה ווערן אויך די שבת'דיגקייט פון בכסה. איז אויב די שבת'דיגקייט פון בכסה געווען בגלוי, מוז דאס אויכעט אראפ ביום ראשון של סוכות, וואס דעמאלט איז ולקחתם לכם ביום הראשון, דארף עס אויכעט אראפ די שבת'דיגקייט בגלוי אז דאס אויכעט חל יום טוב של סוכות שחל להיות בשבת. ועל דרך זה אין סיום וחותם און דעם שומן און דעם שמן פון סוכות וואס דאס איז שמיני עצרת איז אויכעט אלעמאל חל ביום וואס ס'איז חל ביום הראשון של ראש השנה כמדובר כמה פעמים וואס בשנה זו איז דאס שנת השבת און ויהי רצון אז על דרך ווי בכללות בשעת א איד לערנט תורה און מקיים מצוות. אָט דעמאָלט איז ער זיך אָפּגעטראָגן פֿון װאָכעדיקײט און ער געפֿינט זיך אין אַ מעמד און מצבֿ פֿון שבתדיקײט, װי דער ענין איז פֿאַרשטאַנדיק אױכעט בפּשטות, ביז אַפֿילו פֿאַר אַ קלײן קינד פֿילט ער אױכעט, אַז בשעת ער טוט אַ מצװה אָדער פֿאָלגט דעם מלמד אָדער דעם דער פֿאָטער צי דער מוטער איז אַ קלײן מײדעלע וכיוצא בזה, פֿילט ער זיך דעמאָלט בײַ זיך געהױבענער, בשעת ער גייט אוועק און שפילט זיך מיט עניינים של חול, ביז חול כפשוטו מיט זאמד, ווי כדרך הילדים, קומט עס ניט ווי א קינד אליין פילט זיך ווען ער זעט אז דער פאטער און דער מוטער האבן אים עפעס געזאגט און ער האט עס מקיים געווען, און סע פארשאפט נחת רוח און ער פיפט זאמד, ער פילט ביי זיך אליין געהעריג נער ישראל וועד. וואס דאס איז אויך ווי בפשטות אז נאך מער די הבטחה אז ס'איז געווען בראש השנה נכתבים ונחתמים על אחת כמה וכמה ביום הכיפורים ובתפילת נילא במיוחד אז ס'וועט זיין בקרוב ממש די לשנה הבאה בירושלים ובדרך ממילא וועט זיין דער יום הכיפורים לעתיד און חג הסוכות דלעתיד ביז בשנה זו עצמה אין בירושלים בפשטות ווי זי שטייט דא למטה נאר אין אן אופן פון פרזות תשב ירושלים למעלה מכל מדידה והגבלה בפשטות במילא פארשטאנדיג אז אלע וואס געפינען זיך אין ירושלים פונקט אזוי ווי מען זאגט בנוגע צו רגלים אז דעמאלט כעיר שחוברה לה יחדיו, אז זי אליין האט מחבר געווען אלע אידן צוזאמען באופן האחדות האמורה, און כולנו כאחד איז זיך נאך מערער אין דעם ענין פון ברכנו אבינו, ביז ווי דער ענין איז בפשטות, אז מען טאנצט אנטקעגן חג הסוכות שבשנה זו, מיט די שמחה וטוב לבב בגאולה האמיתית והשלימה, בתוך כלל ישראל בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו ובקרוב בימינו ממש מיד ווי דער רמב"ם פסק'נט אפ לחיים.